א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות, שמות איז דער אנפאנג פון שובבים, דער נביא זאגט שובו בנים שובבים, חוץ מאחר שובבים איז די ראשי תיבות שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. כ'האב געוואלט אביסל ארומרעדן וועגן שובבים, וואס דאס איז און וויאזוי אונז קעמער תשובה טוהן, ווייל אסאך זאכן האט צו טוהן מיט תעניתים, אונז קעמער קוים פאסטן די זעקס פאסטונגען וואס אונז דארף מיר פאסטן פֿיר איז מדברי סופרים און נאכדעם די פֿיפֿטע וואס דאס איז. תענית אסתר און נאכדעם איז דא די תענית וואס מען דארף פאסטן יום כיפור. קוים וואס אונז קען מען דאס דורך מאכן. מסתמא איז דא צוואנציג, דרייסיג אדער פערציג פראצענט פון כלל ישראל די עלטערע וואס זיי קענען דאס שוין נישט מיטמאכן, און וויאזוי גייען זיי קענען תשובה טון? ס'ווערט געברענגט אין שער רוח הקודש פון דעם אר"י הקדוש אז איינער האט געוואוינט מיט אן אשת איש זאל ער פאסטן דרײַ הונדערט. און פֿינף און צוואַנציק תּעניתים, און ער רעכנט אויס אַז דאָס איז פֿינף מאָל אדנ"י, און, און אַזוי ווײַטער. איך וויל אײַך פֿרעגן אַ שאלה, איז דאָ אַ מענטש וואָס ער קען דאָס באַווײַזן אַפֿילו? נאָכדעם איז דאָ ווען איינער קומט אויף אַ גויטע, זאָגן די חזל, אין מסכת סוטה, דף ג עמוד ב', הבא על הגויה קשורה בו ככלב, ער בלײַבט אָנגעבונדן מיט איר ווי אַ הונט, איז דער אר"י הקדוש מגלה איז אַז ווען איינער, וואוינט מיט א גויטע דער סוף סוף נאכן שטארבן ווערט ער מגולגל אין א הונט זאגט דער אר"י הקדוש ובזה תבין סוד נפלא עסטו פארשטיין א מורא'דיגן סוד מה שאמר הכתוב ס'שטייט א פסוק אין תהילים ענו בכבל ברגלו ס'איז אין תהילים קפיטל ק"ה ווייל יוסף ס'איז דא צוויי דעות אין די גמרא איין דעה איז אז ער איז געווען גרייט צו וואוינען מיט א גויטע ער האט שוין נישט געקענט אויסהאלטן די יסורים ס'שטייט ביי יוסף הצדיק ולא יכול יוסף להתאפק ער האט זיך נישט געקענט מער איינהאלטן עס ווערט געברענגט פונעם חידושי הרי"ם אז יוסף הצדיק האט מיטגעמאכט די אלע יסורים די אלע תאוות פון גאנץ כלל ישראל אין מצרים כדי זיי זאלן נישט נכשל ווערן איז יוסף הצדיק דאס דורכגעגאנגען און אויך אלע צער וואס אידן האבן דורכגייען מען זאל נישט נכשל ווערן מיט א גויטע איז יוסף הצדיק דאס דורכגעגאנגען זאגט ער ולא יכול יוסף להתאפק ער האט זיך נישט געקענט מער צוריק האלטן ווען יוסף הצדיק האלט זיך ווען נאך צוריק נאך אפאר מינוט דעמאלטס וואלט געווען די גאולה שלימה, יוסף וואלט געווען משיח בן יוסף. ער האט געליטן אזאלכע יסורים, א יונג בחור'ל האט נישט געזען די לייט עט די ענד אף די טאנעל, מען האט אים אזוי געפייניגט, מען האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה, איז די גמרא זאגט דארטן אז איין מאן דאמר האלט שטייט נישט, ס'שטייט רב ושמואל, ס'שטייט אבער נישט ווער ס'האלט, אז ער איז געגאנגען לעשות מלאכתו ממש, ער האט געוואלט וואוינען מיט די גויטע, נאר ער האט געזען די צורה פון זיין טאטן, אזוי שטייט אין די גמרא אין מסכת סוטה דף ל"ו עמוד בית. יעצט ס'איז דא אין דעם אויך א גאנצע אריכות וועגן וואס האט אים דער אייבישטער געגעבן א בענעפיט אז ער זאל זען די צורה פון זיין טאטן און אן אנדערן געט ער נישט ווען ער גייט זינדיגן נאר די תירוץ איז אז אפילו ווען ער איז געגאנגען זינדיגן האט ער אינזין געהאט דעם הייליגן באשעפער רבונו של עולם ראטעווע מיך ראטעווע מיך ראטעווע מיך האט ער געזען די מרכבה עליונה און ווער איז דא אין די מרכבה עליונה ס'איז דא אריה נשר כרוב און אדם

בקיצור, זאגט דער אר"י הקדוש, ווען ער וואלט ווען געוואוינט מיט די גוי'טע וואלט ער ווען געדארפט מגולגל ווערן אין א כלב אין א הונט, וויבאלד אבער ער האט זיך צוריק געקערט און האט עס נישט געטוהן, איז ער ניצול געווארן פון דעם הונט. למעשה האט ער פארלוירן די צען טיפות פון צווישן די פינגער פון זיינע האנט, כ'האב שוין דאס אמאל מסביר געווען, קיינער האט נישט קיין זרע ביי די פינגער פון די האנט, נאר ווען איינער זאגט אז. איך בין געווארן טמא אינמיטן וואוינען, מוז מען נועץ זיין צפרני ידיו ורגליו אויפן בעט, ממילא שטארבט אפ די תאווה, קומט ער נישט ארויס מיט א קישוי אבר, הייסט עס נישט אז ער איז נהנה פון א נדה, די זעלבע אויך האט יוסף הצדיק האט זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד, און ער האט נועץ געווען צפרני ידיו ורגליו איז ארויסגעקומען די צען טיפות, ס'איז דא די הויעכע זאכן, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם יעצט, איז שטאט'ס אין כלב איז. געווארן א כבל, כבל און כלב איז די זעלבע אותיות, כבל הייסט ענו בכבל רגלו, מען האט אים נעבעך אריינגעשפארט אין תפיסה, יעצט ווען יוסף הצדיק זינדיג ווערט וואלט זי געווען מיט אים מקושר ביי די וועלט און אויך אויף יענע וועלט, און אזוי ווי ער האט נישט געזינדיגט. ס'איז ארויסגעקומען בשוגג די צען טיפות האט מען אים געגעבן צען יאהר אין די תפיסה. דאס וואס ס'שטייט דארט אין פסוק ענו בכבל ב ע רגלו ברזל באה נפשו, ס'שטייט נישט ברזל באה גופו נאר זיין נפש איז געווארן נעבעך צען יאהר אין גלות וועגן די צען טיפות. קען מען זיך יעצט פארשטעלן וואס דאס הייסט צו פארלירן טיפות, ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט, יעצט ווערט אויך געברענגט אז כלב הייסט בלשון תרגום שגל, נצבה שגל לימינך, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת ראש השנה, דף ד' עמוד א', אויפן פסוק והשגל יושבת אצלו, דאס איז א פסוק אין נחמיה בית, זאגט די די גמרא דהיא כלבתא, דאס איז א הונט, יעצט דורך דעם וואס איינער טובל'ט זיך אין שלג, טבילת שלג, ווערט. גייט אוועק פון אים דאס וואס ער איז צוגעבינדן מיט דעם כלב, און ער קריכט ארויס. וועגן דעם איינע פון די גרעסטע תיקונים איז געווען גלגול שלג, דאס איז א גרויסער תיקון. ביי בניהו איש בן יהוידע שטייט אויך, עס שטייט אזוי, הוא הכה את הארי ביום השלג, און זאגט דארטן די תרגום דתבר גזיזא דברדא וירד וטבל אז מען טובלט זיך, אין שלג, צו אונטער די שלג וואו עס איז דא די קאלטע וואסער, דאס איז די גרעסטע תיקון וואס איז דא, ווייל שלג איז אותיות שגל, איז ממילא איז דא אין דעם גרויסע סודות. על כל פנים, בקיצור, ווער קען דען מיטמאכן די אלע גרויסע נומבערס פון. די אלע זאכן וואס די אר"י הקדוש שרייבט. ווען איינער רחמנא ליצלן איז בועל א נדה זאגט ער זאל ער פאסטן אזויפיל וויפיל ס'באטרעפט נדה דאס איז נײַן און פֿופֿציק תעניתים, ער זאל זיך יעדן טאג לאזן שלאגן און ער זאל ליגן אויף דער ערד, ער זאל נישט שלאפן אין א בעט, דא רעדט מען פון עפעס מורא'דיגע זאכן. ווען איינער איז מחיוב ד' מיסות בית דין סקילה שריפה הרג וחנק זאגט ער זאל ער פאסטן צוויי הונדערט תעניתים. און יעדן טאג זאל ער מתפלל זיין פארן אייבערשטן ווען איינער רחמנא ליצלן וואוינט מיט א בהמה אדער א חיה אדער אן עוף זאל ער פאסטן צוויי הונדערט און זעכצן תעניתים. ווען איינער איז פוגם אין כיבוד אב ואם ער זאגט ער אז ער דארף פאסטן דריי טעג רצופים, איר ווייסט וואס דאס הייסט? ס'איז דא אזא מין זאך וואס ווערט געברענגט דא אין די הקדמה, פון שער רוח הקודש אז ווי קען א מענטש פאסטן אזויפיל תעניתים, כ'מיין זיין לעבן קען זיך אויסלאזן פאר ער וועט אנקומען צו אזויפיל תעניתים, איז זאגט דער אר"י הקדוש פון הרב חיים וויטאל אז ס'איז דא אזוי, ס'איז דא אמאל אז מען פאסט צוויי תעניתים רצופים, ס'טייטש מען עסט נישט אַכט און פֿערציק שעה רצופים, און דעמאלטס הייסט עס אזוי ווי מען האט געפאסט אפאר הונדערט תעניתים, נאכדעם זאגט ער אז מען פאסט א דרייערל, מען פאסט דריי טעג רצופים, דאס טייטש צוויי און זיבעציג שעה רצופים, דעמאלטס איז אזוי ווי מען האט געפאסט אריבער טויזנט תעניתים, איז במילא איז דא א גוטע עצה אז מען זאל פאסטן דריי טעג רצופים אפאר מאל. געהערט וואס דא טוט זיך? רבותי יעצט קען מיר קוים פאסטן זעקס תעניתים. סאו לכאורה קומט דאך אויס אז די גאנצע זאך איז שוין פאר אונז נישט געזאגט געווארן. יעצט זינדיגן זינדיגן מיר פונקט אזוי ווי אמאליגע צייטן. אין דור המבול האט מען אויך געשריבן כתובה לזכר, מ'האט חתונה געהאט א זכר מיט א זכר. נו ווי זעמער אונז? ווי זאל מיר אונז אמאל קענען ארויסקריכן פון די זאכן? און פאר וועם איז געזאגט געווארן דאס אלעס וואס שטייט פון אר"י הקדוש איז שוין נישט פאר אונז? און אויב נישט ווייל אונז האמיר נישט קיין כח נו ווי זאל מיר אונז קענען אויספירן אונזער שליחות מען זאל קענען תשובה טון. יעצט, ס'דא נאך א ספר, ס'הייסט ספר הרוקח. ספר הרוקח האט אויכעט פול מיט תשובות מיט אלעם, וויפיל וואכן צו פאסטן, וויפיל חדשים צו פאסטן, אבער ס'איז נישט פארן היינטיגן דור, לאמיר לעבן ריאליסטיש. יעצט, די סדר איז ווען מען פאסט ווערט מען נערוועז און גערעגט, נאכדעם שרייט מען, ס'איז צוריק יצא שכרו בהפסדו. כ'מיין אז איינער, רבי ר' מיילעך צו איינער פון תלמידי הבעל שם האבן געזאגט ווען איך וואלט געקענט וואלט איך מבטל געווען. אלע תעניתים וואס איז דא, א חוץ צוויי, איינס איז יום כיפור און איינס איז תשעה באב, האט ער געזאגט ווייל יום כיפור ווער וויל דען עסן אין יום כיפור און תשעה באב וועם גליסט זיך דען צו עסן, אפילו ווען ס'וואלט נישט געווען קיין תענית וואלט מען אויך נישט זיך געגליסט און געוואלט עסן, עניוועי ס'איז דא א תשובה אין נודע ביהודה אין אורח חיים סימן שאלה ל"ד און דאס איז אין קמא, נודע ביהודה קמא, רעדט ער דא מיט איינער וואס האט מזנה געווען מיט זיין שוויגער דרײַ יאר, און נאך די דריי יאר האט אים גענומען פאר אן איידעם, בקיצור ס'איז יענע חתונה געווען דארט, איז דא יעצט א גאנצע שאלה צו מ'מוז מודיע זיין פארן מאן און צו דער מאן מוז גלייבן, און דער נודע ביהודה זאגט מ'זאל אים מודיע זיין אין שטילערהייט ער מוז זיך פורש זיין פון איר, זיי מעגן ווייטער וואוינען דאס הייסט א האליוואד דיווארס אין דעם זעלבן הויז מיט א מחיצה, אבער ווייל מ'זאל נישט אומגליקליך מאכן די גאנצע משפחה, אבער ער טאר שוין מיט איר נישט וואוינען מער ווייל ס'איז געווען ברצון. נאכדעם. איט העפענס טו בי אז דער יונגערמאן איז געווען גאר גאר א גרויסער תלמיד חכם, וועגן דעם זאג איך אייביג, ס'ווענדט זיך נישט די זנות וואס א גרויסער תלמיד חכם איז, מ'רעדט דא פון א תלמיד חכם וואס מ'זאגט אויף אים גרויסע טייטלס, איז מיר ער נעבעך נכשל געווארן. בעט ער אז מ'זאל אים געבן עפעס א תשובה, זאגט ער, דאס וואס דו בעטסט איך זאל דיר מסדר זיין פאר א בעל תשובה וויפיל ער זאל פאסטן, און ער איז א שוואכער מענטש, פארשטייסטו, זינדיגן מיט א שוויגער אדער מיט אן אשת איש פארדעם איז ער געווען גענוג שטארק. נאר יעצט איז ער געווארן שוואך. בקיצור, נו וואס זאל איך זאגן, איך הער אז ער איז א מתמיד אויכעט, ער זיצט זיך און לערנט טאג און נאכט, און ער רעדט שוין נישט קיין שיחה בטלה אויך נישט, און ער שלאפט שוין נישט אין א בעט, ס'איז שוין לעבעדיג מיט אים. זאגט אים דער נודע ביהודה אזוי, דאס וואס דו פרעגסט מיך, ס'איז צו א שווערע זאך איך זאל דיר דאס קענען ענטפערן. פארוואס? ווייל סוף כל סוף כי לא מצינו בכל תלמוד, אונז געפין מיר נישט אין די גאנצען ש"ס, מספר תענית ימים, חרוצים וקצובים, לכל חטא ואשמה, כפי חומר העוון, געפין מיר נישט אין די חז"ל די אלע זאכן. זאגט ער, הן אמת, ס'שטייט טאקע אין די נביאים אז מ'זאל פאסטן שובו עדי בצום און אזוי ווייטער, אבער די.

איר ווייסט אויף וועם ער זאגט עס? שטעלט אייך פאר ער ברענגט באלד צו דעם רוקח אויך, דער רוקח זאגט אויכעט מספר תעניתים, און אויפן רוקח שרייבט דער ספר חסידים שכל דבריו דברי קבלה איש מפי איש עד אליהו, אבער דער נודע ביהודה שרייבט עס אזוי ווייל ער האט נישט געוואלט מען זאל זיך אריינלאזן אין שלעכטע וועגן מיט תעניתים מיט די זאכן. שרייבט רוב דבריהם בנויים על סברות כרסיות בלי שורש, זאגט ער וספר אחד נשען על חברו בלי יסוד כלל, דער אר"י הקדוש ברענגט צו דעם רוקח איר הערט נישט וואס דא טוט זיך? נאר דעמאלטס איז דאס געווען א זמן וואס מען האט געקענט פאסטן, איז געווען אז מען האט עס געמוזט טוהן, און דער נודע ביהודה האט דאך געזעהן אין אונזער דור וועט דאך עס נישט ארבעטן האט ער עס אביסל אזוי אוועקגעמאכט. זאגט ער אזוי, מצינו בזה הרבה חומרות והרבה קולות, מען זעהט אסאך חומרות אסאך קולות, ולכך קשה עלי להשיב בזה, איך קען אויף דעם נישט ענטפערן, זאגט ער נאר וביחוד אחרי שהבעל תשובה עצמו צורבא מדרבנן, יסדר הוא לעצמו ער זאל זיך אליינס מסדר זיין, הלא כל ספרי המוסר והתשובה מצויין ביד כל אדם, אמנם אזוי ווי דו ביסט דיך שטארק מפציר. און דער מענטש איז א תלמיד חכם און ער איז שוואך, וועל איך געבן אביסל א וועג פון תשובה, והנה עוונו גדול מנשוא מצד חומר העוון עצמו אשת איש, און דאס איז זייער א שווערע עבירה וואס ער האט געטון, ווייל האשת איש איז זייער א שווערע עבירה, ובפרט שהתמיד בחטא זה שלושה שנים רצופות, ער האט דריי יאר געטון דעם חטא, והיה עמו בבית, און שכיח ליה, ס'איז געווען פאר אים. שכיח ווען ער האט געוואלט, בוודאי שאין מספר לרוב פעמים שבא עליה, ס'איז אפילו נישט דא קיין חשבון וויפיל מאל ער האט מיט איר געוואוינט, ולא יספיק לו שנות מתושלח למספר התעניות בתשובת המשקל, די יארן פון מתושלח וועט נישט זיין גענוג אז זיי זאלן, ער זאל קענען תשובה טון אויף דעם זינד, לפי תשובת הרוקח הערט.

יעצט איז דא א ספר וואס הייסט קנה חכמה, דער קנה חכמה ברענגט דארטן תקנת השבים, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער קנה חכמה איז מיוחס צו ר' נחיניא בן הקנה, ס'הייסט ספר הקנה, און ס'דא אנא בכח גדולת ימינך דאס איז דער שם של מ ב איז דאס איז די תפילות פון ר' נחיניא בן הקנה, בקיצור איז דא א ספר ספר הקנה, און אינעם חלק פון קנה חכמה ברענגט ער א תקנה לשבים, שדי אם יעשה תשובת המשקל על אותה עבירה שלש פעמים, א מענטש מאכט דריי מאל א תשובה אויף אן עבירה וואס ער האט געטוהן, איז אז ער האט געטוהן דריי מאל די תשובה, איז איז שוין נישט דא קיין פלאץ ווי דער חטא זאל חל זיין. זאגט דער נודע ביהודה דבר זה אין לו יסוד, ואטו מי שעבר עבירה שיש בה מלקות ק פעמים, איינער האט געמאכט א עבירה וואס מען האט אים מ'איז מחויב דערויף מלקות, צוואנציג מאל האט ער געטוהן די עבירה. איז ער מחויב צוואנציג מאל מלק, והתרו בכל פעם, און מ'האט אים געווארנט יעדעס מאל טו נישט די עבירה, וועסט באקומען מלקות, מי סגי לו בג פעמים מלקות, איז דען גענוג אז מ'האט אים געגעבן דריי מאל מלקות זאגט ער בית דין מלקין אותו לפי רוב התראות, און משנה ערוכה, די בית דין וועט אים שלאגן לויט וויפיל מ'האט אים געווארנט, עס איז א בפירוש'ע משנה, אומרים לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחד ואחד, נו, איז זעהסטו דאך אז מ'שלאגט אויף יעדן עקסטער, נאכדעם זאגט ער. אז דאס קען נישט זיין, ס'איז נישט דא אזא זאך, און נאכדעם זאגט ער ווייטער, ואין דרכי לעיין בספרים האלה, איך קוק נישט אין די ספרים, רק קצת אני זוכר מילדותי, די אינגע יארן האט ער יא געקוקט אין די ספרים, זאגט ער אבער דער נודע ביהודה, די סוף איז דאך מען דארף דאך תשובה טון, און תשובה איז דאך מיט א צובראכן הארץ, און אזוי ווי ס'שטייט, ובשוב רשע מרשעו, כל חטאותיו אשר חטא לא תזכרנה לו. און ס'שטייט אין ערגעץ נישט וועגן תעניתים און סיגופים, ס'שטייט נאר מ'זאל באמת מתוודה זיין און האבן חרטה און מער עס נישט צו טון. און כאטשיג ס'איז דא ארבעה חלקי כפרה, און ווען איינער זינדיגט א איסור פון אן אשת איש, דעמאלטס העלפט דאך נישט קיין תשובה, פון דעסטוועגן דאך אויב ער צוברעכט זיך באמת דאס הארץ, עט אים דער אייבערשטער אננעמען, און דער אייבערשטער עט אים שוין געבן יסורים וואס ער עט קענען דורכטראגן. אזוי ווי די גמרא זאגט עד היכן תכלית יסורים, וואס הייסט יסורים? ער האט אריינגעלייגט די הענט אין די בייטל ארויסצונעמען דריי צענט איז ארויסגעקומען צוויי צענט הייסט עס יסורים אזוי שטייט אין מסכת ערכין, יעצט זאגט ער נאכאמאל די נודע ביהודה הן אמת איז אמת דער דברי הרוקח דברי קבלה און ער געט א נאמבער פאר יעדן אמאונט פאר יעדן חטא וואס מען האט געזינדיגט זאגט ער דאס איז נאר מען זאל זיך צוברעכן דאס הארץ אבער טאמער לערנט מען אמת'דיג תורה און ס'טוט וויי פארוואס מען האט געזינדיגט די תורה איז שטערקער פון אלע תעניתים און סיגופים, ווייל שאם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, און די תורה טוט אויך אפשוואכן דעם כח פונעם מענטש, די כח התאווה וואס ס'ברענט אין אים. בקיצור, זאגט אים די נודע ביהודה זאלסט וויסן, היכי דמי בעל תשובה, אז ס'קומט נאכאמאל אן עבירה און ער ווערט ניצול, זאגט דארט די גמרא באותו מקום באותו זמן ובאותה אישה, זאגט ער אויף אים קען מען שוין נישט זאגן באותו מקום באותו זמן ובאותה אישה ווייל דעמאלטס האט ער נישט געהאט חתונה געהאט יעצט האט ער שוין יא חתונה געהאט, על כל פנים ס'איז נישט אינגאנצן די זעלבע, אפילו ווען ער וועט שוין נישט וואוינען מיט איר איז שוין נישט די זעלבע תשובה, אבער פון דעסטוועגן דאך ער זאל טון וואס ער קען און די איבריגע וועט דער אייבערשטער אים שוין אויסטרעטן אז ער זאל אים צוריק נעמען ער זאל נישט פארפאלן גיין. זאגט ווייטער די נודע ביהודה, כאטשיג איך בין אזוי גרינג אים צו געבן, איך בין אזוי מקיל מיט תעניתים און סיגופים, אבער פטור בלא כלום אי אפשר, בפרט לויט וויפיל ער האט אזויפיל מאל געזינדיגט, די עיקר אבער מוז ער וויסן ער מוז האבן א געוואלדיגע התמדת התורה, און ער זאל לערנען משניות מיט עומק העיון מיט תוס' יום טוב, זאל לערנען גמרא תוס' פוסקים תורה נביאים וכתובים, ער זאל אויך לערנען חובת הלבבות, פון נאכן שער היחוד. ער זאל לערנען של"ה הקדוש, דארטן ווי ער רעדט נישט פון באהאלטענע זאכן, און אויך הלכות תשובה פונעם רמב"ם, און ער זאל זיך מדבק זיין בשירות ותשבחות פון דוד המלך עליו השלום וואס דאס איז די גרעסטע זאך אויפצופלאמען דאס הארץ צו אהבת הבורא, אבער די אנדערע תפילות ותחנונים אשר חדשים מקרוב דורות מעטים. לפנינו, ס'איז געקומען לעצטנס אסאך תפילות, ירחיק מהם, זאל זיך פון זיי דערווייטערן, דאס עיקר איז דוד המלך'ס תהילים, זאגט ער באתר דליעול ירקא דארט ווי ער קען אריינלייגן ירק, גרינצייג, ליעול בישרא, זאל ער אריינלייגן פעטע גוטע פלייש, דוד המלך זאגט אז די שירות פון דוד המלך העלפן זיכער. חצות ביינאכט זאל ער אויפשטיין און וויינען אויפן חורבן אויפן גלות, און ער זאגט אים דאך ער זאל פאסטן אין אלול צוויי אדער דריי מאל אין חודש חשוון און חודש ניסן, און ער זאל נישט פארפעלן אויפצושטיין א חצות ביינאכט, און ער זאל לערנען ביז אינדערפרי יעדן טאג, און ער זאל נישט מבטל זיין פון תורה און פון תהילים. פון חצות זאל ער אנהייבן אביסל תהלים און נאכדעם לערנען. אויכעט ער זאל נישט ליגן אויף א בעט, ער זאל נישט שלאפן אויף א בעט, און ער זאל זיך דערווייטערן פון צחוק פון געלעכטער דריי יאר, און ער זאל זיך אלץ טראכטן ולשמחה מה זו עושה, איך בין דאך א פארביטערטע נשמה וואס כ'האב צוזאמגעזינדיגט, און ער זאל דריי יאר נישט טרינקען קיין וויין און נישט קיין בראנפן, און ער זאל טרינקען אביסל טיי. מיט אַ ביסל צוקער, אין דער נאַכט פֿון די עונה זאָל ער זײַן שטאַרק, דעמאָלט מעג ער טרינקען אַפֿילו אַנדערע משקין אױך, און איך טו אים נישט מסדר זײַן אַ זמן פֿון עונה, װען ער זאָל װאױנען מיטן װײַב און װען נישט, כי אינו רשאי לגזול עונת אשתו, איך װעל באַלד רעדן פֿון דעם, טאָר נישט צוגײן מיט די עונה פֿון דער פֿרױ, ער האָט געזינדיקט און ער װעט איר נאָך פּאַנישן, און אױך דאָס האָט צו טאָן לױט זײַן מזג, צי ער איז אַ קאַלטער מענטש, צי אַ װאַרעמער מענטש, צי כּדומה, און מער פֿון דעם. זאל ער נישט מחמיר זיין, אבער ער טאר נישט אויף די פרוי אויסלאזן דעם כעס, און כבר אמרו חזל שמאל דוחה וימין מקרבת. און ער זאל אויך געבן צדקה, ווייל איך הער זאגן אז ער ער איז א פארמעגליכער, זי איז געווען א, זי איז נאך געווען אן עושר'טע אויכעט, הער אויס וואס דא טוט זיך. און דאס איז די תשובה פון נודע ביהודה, און נאכדעם געבט ער אים נאך אז די ערשטע דריי יאר נאכדעם וואס ער וויל תשובה טון זאל ער יא פאסטן נאך דא און דארט, און ער געבט אים נאך דארטן א גאנצן סעט אפ וואס ער זאל טון. סא יעצט היינט בזמן הזה קען מען דאס נישט מחייב זיין קיינעם, ענד איטס זשאסט נאט גאנא ווארק, און נישט יעדער האט קעסט ער קען אויפשטיין א גאנצע נאכט און לערנען און בייטאג זיך אביסל אראפלייגן, סאיז שווער דער מצב, יעצט קומט לכאורה אויס אז סווערט בטל א חלק פון די תורה, א לאמיר זאגן סווערט נישט בטל ווייל אונז האמיר נאכנישט קיין כח, פיין איך בין מסכים, נו וויאזוי גיימיר אונז קענען תשובה טון, האב איך געוואלט אביסל ארומרעדן וואס דאס הייסט תשובה. און וואס דאס הייסט שובבים, און איך האלט אז מען טוהן דעי תשובה עט עס זיין אסאך שטערקער ווי אז מעט פאסטן, איך וויל רעדן וועגן אן ענין פון בין אדם לחבירו, דער אמת איז די גאנצע שובבים איז בין אדם לחבירו, דער אייבישטער געט דיר זרע, זאמען, זאלסט מיט דעם קענען האבן קינדער, נעמסטו די זרע און דו גיסט עס ארויס אויף דר'ערד. אדער דו מאכסט בעילות אסורות וואו ס'ווערט נישט קיין קינדער אדער דו מאכסט משכב זכר, הרג'סטו דיינע אייגענע קינדער, דאס איז בין אדם לחבירו, זיכער איז בין אדם למקום אויכעט אבער ס'איז בין אדם לחבירו, און דער גאנצער תיקון פון תיקון הברית און יוסף הצדיק און די גאנצע זאך דאס האט צו טון בין אדם לחבירו. און יעצט וועל איך ענק מסביר זיין פארוואס. ס'איז דא א ספר ס'הייסט תומר דבורה פון ר' משה קארדעווארא, די ספר איז א מורא'דיגער הייליגער ספר, אונזער הייליגער רבי די דברי יואל פלעגט זאגן ווען איינער האט די עכטע מעשה העלפט דאך שוין כמעט גארנישט, האט די רבי געזאגט מען זאל לערנען תומר דבורה און ס'וועט העלפן, איך ווייס פון א איד וואס זיין פרוי האט געהאט די עכטע מעשה, זי האט געלערנט, ער האט געלערנט מיט איר תומר דבורה, און. ס'איז ממש זיי האבן זיך געעלטערט ביז איבער די ניינציג. וואס איז דער ספר תומר דבורה? ס'איז דא אונז זאגן מיר צום סוף פון הגדה שלשה עשר מי יודע שלשה עשר אני יודע שלשה עשר מדיא שנים עשר שבטיא און אזוי ווייטער וואס איז שלשה עשר מדיא? דאס איז די דרייצן מידות פונעם הייליגן באשעפער, השם השם, קל רחום וחנון, ארך אפים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עון ופשע וחטאה, ונקה. זענען די דרייצן מידות פונעם אייבערשטן. יעצט, דער תומר דבורה ברענגט אז בשעת ווען דער אייבערשטער גיבט דיר כח, נוצטו זיין כח צו זינדיגן.

און אין די זעלבע צייט הערט דער אייבערשטער נישט אויף דיר צו געבן דעם חיות, און דאס איז א געוואלדיגער חסד פונעם אייבערשטן, ווייל די חסדים פונעם אייבערשטן זענען זייער גרויס, אפילו ווען דו זינדיגסט געבט ער דיר חיות. און ער ברענגט דארט אינעם ספר אז ער ברענגט אלע דרייצן מידות פונעם אייבערשטן, און וויאזוי מען זאל זיך מדבק זיין מיט יעדע זאך, מיט יעדע מידה צום אייבערשטן. ס'עפעס א ספר הפלא ופלא, ס'איז זייער א קליין ספר אבער ס'איז ממש, ס'איז נישט צום גלייבן וויאזוי ער ברענגט דיך צו זאלסט דיך קענען מדבק זיין גראד צום אייבערשטן, איז למעשה דאס דארף מיר אונז כסדר געדענקען אז דער אייבערשטער גיבט און ער איז משפיע אפילו ווען מ'טוט חלילה קעגן זיין רצון. און דאס איז פאר אונז צו ווייזן ווי ווייט דער אייבערשטער האט אונז ליב, אז ער האקט אונז נישט גראד אפ. יעצט איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטן שיינעם טייטש וואס ס'ווערט געברענגט אויפן פסוק. אין בראשית קפיטל ג' פסוק כ א שטייט אזוי, ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו. כתנות עור וילבישם, דער אייבישטער האט נאכדעם ווען ער האט ארויסגעווארפן פון גן עדן אדם און חוה, האט דער אייבישטער געמאכט פאר זיי כתנות עור, ער האט געמאכט א שיינעם אנצוג, פעל, און ער האט עס זיי אנגעטון, ער האט גענומען אזוי ווי די רעבעס האבן היינט די וואל פון די האזלעך. אזוי ווי אונז האמער די שטריימלעך, און ער האט געמאכט פון דעם א כתנות עור. דאס איז איין טייטש פון רש י. קען זיין וועגן דעם גיימער אונז טאקע היינט מיט שטריימלעך, מ'זאל מתקן זיין דעם חטא. דאס איז מיין אייגענער טייטש, אבער נישט צו דעם וויל איך צוקומען. איז דא, דער אבן עזרא זאגט אויף כתנות עור, ער זאגט אונז דארף מיר גלייבן נאמין שה' עשה לאדם און גם לאשתו כתנות עור, דער אייבערשטער איז געווארן א טעילער, א שניידער כביכול, ער האט גענומען פעל און ער האט צוזאמגעשטעלט א קלייד. זאגט ער, און מי ימלל גבורותיו, ווער קען דען רעדן פונעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט, און מי יספר, ווער קען דען פארציילן מעשיו, זיינע מעשים ונפלאותיו, און זיינע וואונדער, ואין חקר לגדולתו, און עס איז נישט דא קיין חקר צום אייבערשטנ'ס גרויסקייט, מען קען נישט נאכפארשן דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט. לכאורה, ווי קומט דא אריין דער גאנצער אבן עזרא? מען רעדט דא פון גדלות פונעם אייבערשטן, וואס אז ער האט געקענט מאכן א כתנות עור, ער האט באשאפן די גאנצע וועלט, ער האט באשאפן אדם וחוה, ער האט באשאפן אלעס, איז אין מי ימלל גבורותיו מי יספר מעשיו ונפלאותיו, ואין חקר לגדולתו, עס איז נישט צו פארשטיין. איז דא אין א ספר אור יצחק ברענגט ער א מורא'דיגע זאך, דער אמת איז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, א גאנצע וועלט מיט א פלאן אז מען זאל קענען דינען דעם אייבערשטן, אין מלך בלא עם, מען זאל זען אז ס'איז דא א באשעפער, מען זאל זען ס'איז דא א מלך, און ס'האט געהאט א פלאן. איז געקומען אדם און חוה און זיי האבן געזינדיגט און זיי האבן דיסטרויד דעם אייבערשטנ'ס פלאן, זיי האבן צעבראכן דעם אייבערשטנ'ס פלאן. שטעל דיר פאר ווען דו בויסט אויף א הונדערט שטאקעדיגן בילדינג און ס'קומט איינער מיט אן עראפלאן און פארט אריין דערין, ער דיסטרויט עס, וואס טוט מען פאר אזא מענטש? וואלסט אייביג עטליעסט ברוגז געווען אויף אים. זיי האבן צעשטערט, אדם און חוה האבן צעשטערט דעם אייבערשטנ'ס פלאן. איז דער אייבערשטער געגאנגען, נישט נאר ער האט זיי נישט געהארגעט און געשלאגן און אלעס, ער איז געגאנגען און ער האט זיי נאך געמאכט קליידער אויך. דאס איז וואס דער הייליגער באשעפער איז, אפילו ווען דו צושטערסט זיין פלאן, די גאנצע בריאה האבן זיי צושטערט, מ'וועט אפמוטשען זיך מיט די בריאה זעקס טויזנט יאר, נאכדעם וועט זיין א טויזנט יאר שבת, אזוי ברענגט די גמרא אין סנהדרין, און נאכדעם וועט ערשט קומען דער ויהי ביום השמיני. מ'האט צושטערט דעם אייבערשטנ'ס פלאן, און שטאטס דער אייבערשטער זאל ווערן זייער גערעגט און זיי אומברענגען, האט דער אייבערשטער געזאגט, ניין, איך גיי זיי נאך גאר מאכן שיינע קליידער. דעיס איז דער אייבישטער אז עטס אריינקוקן אין תומר דבורה פון ר' משה קארדאווערא וועט עטס זעהן ווי דער אייבישטער פירט זיך מיט אונז מיט זיינע מידות אזוי שיין און אזוי הייליג, משה רבינו זאגט ואתם הדבקים בהשם אלקיכם זאגט ער ברענגט ער רשי צו זאלסט נישט מיינען. אז מ'האט ענק ארומגעשלעפט אין די מדבר, און ס'איז געווען די יסורים יענע יסורים, ניין, זעהסט דאך ווייטער ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כולכם היום עטס זיצטס און עטס לעבטס אלע ברוך השם, ס'הייסט מיט אביסל שוועריקייטן, ווייל מיט דעם קומט מען אפ, מיט דעם בויעט מען וועלטן, אבער דער אייבערשטער פירט זיך מיט חסד און רחמים מיט יעדן איינעם. ס'דא א רב וואס ער זאגט מיר ער וויל שוין צושטיין צו מיין מערכה, פרעג איך אים וואס איז געשעהן, זאגט ער ער איז רב פון א בית מדרש און ער קען מער ווייניגער אלע מתפללים און ס'איז גאנץ א גרויס בית מדרש, זאגט ער זיבעציג אדער אכציג פראצענט זענען שוין געווען מאלעסטעד, זענען שוין דורך געגאנגען, זענען שוין געווען רובע'ס ונרבע'ס פאר משכב זכרים חברה, זאגט ער באמת דער פון ביים אייבערשטנס הנהגה זאל גיין אלעס ממש משורת הדין.

דער אייבערשטער איז א נושא עון ועובר על פשע, זאגט די גמרא, פאר וועם איז ער א נושא ובן? ווער ס'איז עובר על פשע. קומט אויס אז פונקט אזוי ווי דער אייבערשטער איז פאר אונז נושא עון ועובר על פשע, דארף מען אונז אויכעט זיין אן עובר על פשע פאר א חבר, און מען דארף זיך מדבק זיין אין די מידות פונעם אייבערשטן, איז אז איינער טוט דיר שלעכט, דארפסט יענעם מוחל זיין. די גמרא מסכת ראש השנה ברענגט אז רב פפא איז געקומען פאר רב הונא בריה דרב יהושע'ן מבקר חולה זיין ער איז געווען קראנק האט ער געזעהן אז ער איז זייער נישט געזונט געט ער א זאג מען דארף צוגרייטן תכריכים ער האלט שוין ביים שטארבן מען דארף צוגרייטן תכריכים סא קיצור די סוף איז געווען. אז רב הונא בריה דרב יהושע איז געזונט געווארן, איז רב פפא האט זיך מורא'דיג געשעמט, דא הייסט ער צוגרייטן תכריכים, און יענער האט ארויסגעוואקט פון די קראנקהייט, האט אים רב הונא בריה דרב יהושע בארואיגט און געזאגט אזוי, אין אמת'ן אריין האב איך געדארפט שטארבן, איי פארוואס בין איך נישט געשטארבן, ווייל. אזוי ווי איך בין יעדן מוחל וואס ער טוט פאר מיר, האט דער אייבישטער געזאגט, לאז אים דא, און איך וויל ער זאל ווייטער לעבן ווייל ער איז א נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עון למי שעובר על פשע. איז געפינען מיר אויכעט אין די גמרא מסכת חגיגה אז די גמרא ברענגט רב ביבי בר אביי דער מלאך המוות איז געווען רגיל אצלו ער האט זיך מיט עם גוט געקענט איז דערציילט ער א מעשה אז מען האט געשיקט ער זאל ברענגען איינע מרים וואס זי מגדלא שערא, זי מאכט שיינע האר פאר פרויען זאלן אויסזען שיין, בטעות האט מען געברענגט א מרים וואס זי געבט אבאכט מקרי דדרדקי, זי געבט אכטונג אויף קינדער, איך האב אמאל געזאגט א גאנצע אריכות ווי אזוי קען געשען א טעות חס ושלום אין הימל, ס'איז נישט דא קיין טעות, נאר די מגדלא שערא די מרים די האט געמאכט אז אידישע טעכטער זאלן אויסזען שיין, ממילא וועט זיין ליבשאפט צווישן זיי און די מענער האט מען איר צוגעלייגט יארן, און די מרים וואס האט זיך אפגעגעבן מיט די דרדקי מיט די קינדער, די האט נישט געוואטשט די קינדער ווי עס דארף צו זיין, און ממילא האט זי דער אייבישטער צוגענומען. איך האב אין דעם א גאנצע אריכות, אבער נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגען. ברענגט דארטן די גמרא אז ער האט געפרעגט דעם. מלאך המוות, ס'שטייט דאך דור הולך ודור בא, אז ביזלאנג ס'קומט נישט נאך א מענטש וואס ער איז אזוי גרויס ווי דער פריעריגער קען מען נישט צונעמען דעם מענטש, און דו זאגסט דאך דא אז מ'האט צוגענומען דעם אידל. האט ער געזאגט אז יא, ווייל מ'קען דאס טון, אבער מ'נעמט אים נישט צו אינגאנצן, ס'איז דא א מלאך וואס הייסט דומה, וואס ער גייט ארום מיט די נשמות ביז ס'ווערט געבוירן אן אנדערער, און ערשט נאכדעם. עה נעמט מען אים צו, ס'הייסט ער לעבט שוין נישט אבער ער גייט ערגעץ אין עפעס אן עולם וואס דאס הייסט עולם ה, דער מלאך איז דארטן געשטעלט וואס הייסט דומה. יעצט זאגט ער דארטן, און וואס טוט מען מיט די אלע יארן וואס יענער האט נישט געלעבט, זאגט ער, די גמרא זאגט אי איכא צורבא מדרבנן אויב ס'איז דא א תלמיד חכם און מעביר על מידותיו געבט מען אים די יארן, איר הערט וואס דא טוט זיך? דאס הייסט מעביר על מידותיו. יעצט, די גמרא לערנט אונז אויכעט. כל המעביר על מדותיו מעבירין כל פשעיו, איר הערט וואס דאס? ווען איינער איז מעביר על מדותיו איז אלע זיינע זינדן נעמט מען פון אים אוועק, אויף דעם קריגט זיך קיינער נישט, ס'איז א גמרא מפורשת און ס'שטייט נישט מעבירין ממנו פשעיו כל פשעיו. די רבינו יונה זאגט אז ס'איז א פתח תקוה עד מאד. אז א בעל תשובה ווייסט אז טאמער ער איז מעבר על מדותיו איז מען מוחל אלע חטאים, קומט אויס דאס נישט נאר סתם א געזאגטע אגדה, דאס איז טאקע ממש אזוי צו די זאך. יעצט אונז זעמיר דורך געגאנגען עשרה בטבת, ס'איז געווען דער חורבן בית המקדש, ס'איז געווען וועגן שנאת חינם, אונז זעמיר דורך געגאנגען גאנץ ספר בראשית וואס דארטן ווייזט מען וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן קינדערליך צווישן זיך, און יעצט קומט אריין שמות.

און וואס האט עס צו טון מיט שובבים? דער עולם מיינט אז שובבים איז נאר פאסטן פאסטן, ניין ניין ניין, ס'איז בין אדם לחבירו, און קוקט עט עץ האבן א פיקטשער וויאזוי יוסף הצדיק האט זיך אויפגעפירט בין אדם לחבירו, וועט עץ זעהן אז אין יוסף הצדיק ליגט נאר נישט נאר דעם חלק, אז ער איז געווען א שומר הברית, נאר ער איז געווען בין אדם לחבירו איז ער געווען דער בעסטער און דער פיינסטער מענטש. ס'שטייט אין פרשת וישב אין קפיטל ל ט פסוק כ ג לאזט זיך אויס איין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו ואשר הוא עושה השם מצליח. סא דאס איז דער פסוק. ס'הייסט יוסף הצדיק איז געווען א מורא'דיגער איש מצליח. ער האט זוכה געווען מ'האט אים אריינגעלייגט אין תפיסה צען יאר פאר נישט טוהן גארנישט, וואס איז די הצלחה? און זאגן אלע ספרים, שטייט אין מדרש אז יוסף הצדיק האט דארטן באדינט דעם שר המשקים מיטן שר האופים, און ער איז פאר יעדן געווען ווי מ'זאגט הענדי, ער האט יעדן צוגעהאלפן, איי דו זיצט דאך אין די תפיסה פונקט ווי זיי, וואס וויי אר יו סאו ספעשל, וואס וואס טוסטו פאר יענעם ווען דו אליין ביסט אין די זעלבע צרה? איז זאגט דער מדרש אז דאס איז דער פשט, ואשר הוא עושה השם מצליח, ער איז געווען דער זעלבער איש מצליח ביי זיך, סיי עס איז אים גוט געגאנגען און סיי ער איז געווען אין תפיסה פאר גארנישט, עס האט נישט געמאכט קיין חילוק, ווען א מענטש האט אין זיך די מידה אז ער טוט אייביג גוטס פאר יענעם אפילו ווען אים איז נישט גוט, דאס אויף אים איז געזאגט ואשר הוא עושה השם מצליח. יעצט לאמיר גיין צו וואס איז געווען מיט די ברידער. די ברידער נעמען א זיבעצן יעריגן בחור'ל און זיי פארקויפן אים. פארקויפן אים פאר א קנעכט. זיי האבן געטענה'ט זיי טוען על פי תורה. אזוי ווי דער של"ה הקדוש איז מסביר אז דא איז געווען די מלחמה פון מלכות בית דוד, יהודה, מיט מלכות בית יוסף. זיי האבן געוואלט ברענגען משיח'ן. ס'איז דא אין דעם זייער א שיינער לאנגער אריכות אבער נישט דאס איז די פונקט וואס איך וויל ארויסברענגען. נעמען זיי א ברודער זיבעצן יאר אלט און זיי פארקויפן אים, זיי ווייסן נישט וואו ער וועט אנקומען, אויף וועלעכע רוחות העולם, וויאזוי ער וועט זיך קענען האלטן אידיש, זיי גייען און זיי פארקויפן אים. שטייט אין פסוק וימררהו, זיי האבן אים פארביטערט. ווער זיי? זאגט רש"י אחיו זיינע ברידער, און אויך פוטיפר ואשתו זאלן אים איינשפארן, ורבו, זיי האבן זיך געקריגט מיט אים. נעשה לו אחיו אנשי ריב, זענען געווארן מיט אים קריגעריש, וישטמהו בעלי חיצים, זיי האבן אים אנגעטון די גרעסטע צרות וואס איז נאר דא, זיי האבן אים פארקויפט און ער האט נישט געזען זיין טאטן יעקב אבינו וואס ער האט געלערנט מיט אים תורה, צוויי און צוואנציג יאר איז ער געווען נע ונד, עס איז נאך דא דא נאך א טיפערע זאך. וואס זיי האבן אפילו נישט געוואוסט. יוסף הצדיק האט פארלוירן צען טיפות, יוסף הצדיק האט געדארפט האבן צוועלף קינדער אזוי ווי יעקב אבינו, ווייל כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, און ער האט עס ליידער נישט געהאט, און ווער האט עס איבערגענומען? בנימין, בנימין האט געהאט די צען קינדער. און וועגן דעם האט ער זיי א נאמען געגעבן אלע צען קינדער האט ער א נאמען געגעבן נאך אלעם וואס האט פאסירט מיט זיין ברודער יוסף, מיט דעם האט ער מוציא געווען די צען טיפות פון די סמך מם פון די סטרא אחרא. יעצט ווען ס'קומט אזאלעכע ברידער אויף מצרים און יוסף דערקענט זיי, זיי דערקענען אים נישט אבער ער דערקענט זיי, און נאכדעם זאגט ער זיי אני יוסף, זאגט דער מדרש, בסכנה גדולה נכנס יוסף, ער איז א מורא'דיגע סכנה, ווייל ער האט געזאגט הוציאו כל איש מעלי פארוואס זאגט רש"י און דער מדרש, ווייל ער האט נישט געוואלט פארשעמען די ברידער, זאגט דער מדרש, זיי זענען געבליבן אליינס מיט יוסף'ן, און די מינוט ווען ער האט זיי געזאגט אני יוסף, וואלטן זיי אים געקענט הרג'ענען און ס'וואלט נישט געבליבן א זכר פון אים און קיינער וואלט נישט געוואוסט וואס איז געשען, זיי וואלטן זיך אוועקגעגאנגען און זענען נישט דא מער. זענען דאך געקומען פון ערגעץ אנדערש, מען האט דאך נישט געוואוסט אפילו פון וואו זיי זענען, און באמת איז דא איין דעה אין מדרש אז זיי האבן טאקע אים געוואלט הרג'נען, זיי זענען געווען גרייט אים צו הרג'נען פאר די בושה וואס זיי האבן נישט געקענט אראפשלינגען אז דאס איז יוסף, און קוק ווי גרויס ער איז געווארן, און קוק וואס אונז האמיר געמאכט פון אים, און קוק וואס עס וועט יעצט ארויסקומען, זאגט דער מדרש, ס'איז געקומען א מלאך און ער האט זיי אוועקגעשטופט. וועגן דעם טייטשט דער מדרש אין פסוק ווייל יוסף הצדיק זאגט זיי, ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי, קומט קינדערלעך נענטער, וואס לויפט עטץ אוועק, א מלאך האט זיי אוועקגעשטופט, ויגשו און זענען נאנט געקומען. דאס איז געווען יוסף הצדיק, האסט מיר וויי געטון, איך גיי מיך נישט נוקם זיין. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו כל פשעיו. יעצט עמיר גיין ווייטער אין פרשת ויגש אין קאפיטל מ"ה אין פסוק ד', ויאמר זאגט יוסף אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, איך בין יוסף וואס איר האט מיך פארקויפט אויף מצרים, זאגט דער אור החיים הקדוש, אני יוסף אחיכם טעם שחזר לומר ב' פעמים אני יוסף, ווייל אין פסוק שטייט דא צוויי מאל, ער האט זיי געזאגט אני יוסף און אני יוסף אחיכם, מורא'דיגע ווערטער, הערט אן אן אור החיים הקדוש, אני יוסף אחיכם פירוש, מתנהג עמכם במידת האחווה, איך פיר מיך מיט ענק אזוי ווי מען פירט זיך מיט א ברודער, וכאילו לא היה הדבר ההוא. זאגט דער אור החיים הקדוש, ער האט זיי געזאגט אז ס'אינגאנצן נישט געווען די זאך. יעצט דער אור החיים הקדוש זאגט ווייטער, נישט נאר בשעת, דעמאלטס ווען יוסף איז שוין געווען דער קעניג, האט ער געזאגט פאר זיי אז איך בין ענק מוחל כאילו לא היה הדבר ההוא, נאר אפילו בשעת ווען ער איז געווען ביי די מכירה. דער מדרש ברענגט וויאזוי מעגליך יוסף הצדיק האט געזען ווען מען גייט אים פארקויפן ער זאל גארנישט זאגן, זאגט דער מדרש מלמד, ער איז געפאלן יעדן ברודער צו די פיס און ער האט געזאגט, פארקויף מיך נישט, טו דאס נישט צו מיר.

האט מען געזאגט, יא אבער מען מוז ברענגען א הארץ, כדי מען זאל דיך אויף דעם הארץ לערנען. איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט זיין מאמען, הער אויס, לאמיך ארויסשניידן דיין הארץ, איך וויל עס טראגן אין די לעבעראטארי צו אינעם שפיטאל, און איך וויל מיך לערנען אויף דיין הארץ. און די מאמע מסכים, און ער שניידט איר ארויס דעם הארץ, זי שטארבט. אויפן וועג, לויפט דאס קינד אביסל שנעל, שרייט אים די מאמע, אה, מיין קינד, דו וועסט דיך דאך איבערקערן, דו וועסט דיך איבערקערן. די מאמע האט אוועקגעגעבן איר לעבן, איר הארץ, אלעס פארן קינד, און זי האט נאך אינזין דעם קינד אל תרגזו בדרך, יוסף הצדיק האט דאס אויך אינזין געהאט, און ער זאגט זיי נאך אן, אל תעצבו, אויפן וועג עטס זאלט'ס זיך ענק ארום הרג'ענען, נע נע, אל תעצבו, כי למחיה שלחני אלקים, די מדרש ברענגט אז ווילסט וויסן וואס יוסף הצדיק איז געווען, הערט א מעשה, יוסף הצדיק האט געלערנט זייער פלייסיג מיט יעקב אבינו, געהאלטן אינמיטן די פרשה פון עגלה ערופה. שטעל דיר פאר יוסף הצדיק געווען קעניג אין מצרים, איז נארמאל וואלט יוסף הצדיק געדארפט איבערלאזן די קעניגליכישע זאכן און קומען און לערנען מיט יעקב אבינו'ן אביסל תורה, זאגט די מדרש יוסף הצדיק האט עס נישט געטון ווייל ער האט מורא געהאט אז די טאטע וועט אים פרעגן או יוסף האו דיד יו געט היער, וואט העפענד, טעל מי די היסטערי, דו ביסט דאך פון ערגעץ פון כנען, א ווייסער מענטש, ווי ביסטו אריינגעקומען אויף מצרים, וויאזוי ביסטו ארויסגעקומען אז דו ביסט גאר געווארן די שני למלך, טעל מי די סטארי. און דאס האט ער נישט געוואלט זאגן זיין טאטן ווייל ער האט געוויסט אז זיין טאטע וועט צאמשעלטן די ברידער אז ס'עט גיין א רויעך. האט ער זיך קיינמאל נישט מיחד געווען מיט זיין טאטן ביז ס'איז געקומען די צייט. און מ'איז אים געקומען זאגן אז אביך חולה, אה, דעמאלטס האט ער שוין געמוזט אביסל אנדערש דענקען. יעצט דער יוסף הצדיק האט אזוי נישט געהאט אויף זיי קיין תרעומות, און ער האט אזוי פארשטאנען אז די הנהגה פון אייבערשטן האט עס אזוי געפירט. אז ס'איז ממש נישט צו פארשטיין וויאזוי א מענטש קען זיך אזוי אויסארבעטן, יוסף הצדיק האט געהארעוועט אין דעם, נישט נאר ער איז געווען ריין אין אות ברית קודש, נאך האב איך שוין געזאגט, דער ענין פון מוציא זיין זרע לבטלה און צו טוהן די אלע עבירות און עריות, דאס איז בין אדם לחבירו, ס'איז בין אדם למקום אויכעט אבער ס'איז בין אדם לחבירו אויכעט, ווייל דער אייבערשטער געבט דיר זרע זאלסט קענען מוליד זיין הרג'עסט עס, רחמנא לצלן, ער געבט דיר כוחות אז דו זאלסט קענען מוליד זיין קינדער, נוצט עס אויס אויף א נאש גאס פאר אלע אנדערע זאכן, איז יוסף הצדיק וואס איז געווען אזוי אויסגעארבעט אין אות ברית קודש איז געווען אויסגעארבעט בין אדם לחבירו אויכעט הונדערט פראצענט. ויוסף יפה תואר ויפה מראה, ער איז געווען א שיינער מענטש, שיין מיינט זיינע מידות האבן געשיינט אין אלע זייטן אפילו אין די טיפקייט, פון די תפיסה וואס ער האט גארנישט געטון איז ער געווען דער איידלער מענטש און אויף דעם איז געזאגט דער פסוק ואשר הוא עושה השם מצליח אפילו אין די תפיסה האט ער זיך געפירט איידל. יעצט ס'האט זיך גערוקט די יארן און יעקב אבינו האלט ביים שטארבן און ער איז געשטארבן און אין בראשית קאפיטל נ' פסוק ט"ו שטייט נאך די לוויה ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף, יוסף וועט אונז פיינט האבן והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, ער גייט אונז יעצט גוט גוט גוט באצאלן, יעצט רשי זאגט וואס הייסט ויראו וויאזוי האבן זיי עס דערקענט, זאגט ער ווייל געווענטליך האבן זיי געגעסן אינאיינעם אויפן טיש פון יוסף און ער האט זיי מקרב געווען וועגן כבוד פונעם טאטן, יעצט אז דער טאטע איז געשטארבן האט ער אויפגעהערט צו עסן מיט זיי אויף איין טיש. דער הייליגער יוסף הצדיק איז געווען אזוי אויסגעארבעט אז אפילו בשעת מכירה איז ער געווען זייער ברודער, דאס הייסט איז ער נאך נישט געווען זיין ברודער אבער ער איז געווען זייער ברודער. נאך די לוויה זענען זיי אים חושד אז גוט יעצט גייט ער זיך נוקם זיין פארוואס ווייל ער עסט נישט ביי איין טיש, זאגט דער הייליגער מדרש ווייסט פארוואס אז יוסף הצדיק האט נישט געגעסן מיט זיי ביי איין טיש? ווייל יוסף הצדיק איז געזעסן אויבן אן לעבן יעקב אבינו. און אז ער איז געזעסן לעבן יעקב אבינו, קומט אויס ער איז געזעסן פאר לוי וואס דאס איז כהונה, און פאר יהודה וואס דאס איז מלכות, האט ער זיך געפילט זייער שלעכט, אבער אזוי ווי דער טאטע איז געשטארבן האט ער עס נישט געוואלט מער טון אלס דרך ארץ פאר די עלטערע. זיי האבן אים חושד געווען, אה, יעצט גייט ער אונז נקמה נעמען. און די מדרש ברענגט אויך אז אויפן וועג אהיים פון די לוויה איז ער אריינגעקוקט אין דעם גריב וואו מען האט אים אריינגעווארפן, האט ער אריינגעקוקט, האבן זיי געזאגט, אָך, יעצט וועט ער זיך דערמאנען וואס דא איז געשען, דערווייל יוסף הצדיק איז געווען ריין און אויסגעארבעט פון די אלע זאכן, ער האט אריינגעקוקט, זאגט דער מדרש, ווייל ער האט געמאכט א ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, איך בין פון דא ניצול געווארן, און זיי האבן אלעס אויסגעטייטשט שלעכט. יעצט זענען זיי געגאנגען ויצוו אל יוסף, זיי האבן באפוילן צו יוסף לאמור אביך צוה לפני מותו לאמור כה. תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלקי אביך ויבך יוסף בדברם אליו יוסף האט געוויינט און זאגט קינדערליך טייער עטס ווייסט עטס ווייסט מיט וועם עטס רעדט עטס רעדט דאך מיט א מענטש וואס איך בין אויסגעארבעט אין די מידה פון מוחל זיין יענעם נאך פאר ער האט דאס געטוהן עטס רעדטס צו א מענטש וואס עטס האטס מורא כ'וועל ענק גיין יעצט וויי טוהן. און נאך מער האט אים וויי געטון, מילא עטס כאפטס נאך נישט וואס פאר א הארעוואניע איך לייג אראפ דא די אלע יארן, און ווי איך האב מיך אויסגעארבעט נישט פיינט צו האבן קיינעם בפרט נאך א ברודער, גייט עטס נאך זאגן אז דער טאטע האט באפוילן אביך צוה לפני מותו, איז דאך שוין ממש האט עס נישט געקענט אויסהאלטן וועגן דעם האט ער זיך גענומען וויינען, קינדערלעך איך בין זייער ווייט פון ענק, עטס כאפטס נאך נישט ווי פון ווי איך קום און ווי איך גיי. דאס איז יוסף הצדיק איז געווען אויסגעארבעט יעצט, ס'שטייט דא אין פסוק כ"א אין קאפיטל נ' שטייט ועתה אל תיראו, זאלט נישט מורא האבן, אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם, וינחם אותם וידבר על לבם. ער האט זיי פארט נאך געטרייסט אויך. זאגט רשי וואס האט ער זיי געטרייסט? ער האט זיי געטרייסט אזוי, וידבר על לבם, דברים המתקבלים על הלב, עד שלא ירדתם לכאן היו מרננים עלי שאני עבד. ועל ידיכם נודע שאני בן חורין, בין גאר געוואויר געווארן אז איך בין א בן חורין, ואני הורג אתכם, טאמער איכ'ל ענק הרג'ענען, מה הבריות אומרים, כת של בחורים ראה, ער האט געטראפן גוטע חברים, ונשתבח בהם, און ער האט זיך בארימט, ואמר, און ער האט געזאגט, אחי הם זענען מיינע ברידער, ולבסוף הרג אותם, איז ער געגאנגען און ער האט זיי נאך געהארגעט, יש לך אח שהורג את אחיו? ס'איז דא אזא מין זאך אז א ברודער זאל הרג'נען די אנדערע ברודער? און די מדרש זאגט נאך מער, די מצריים וואלטן געזאגט, אויב ער קען דאס טוהן צו א ברודער, וואס העט ער טוהן צו אונז? אונז זעמער פרעמדע מענטשן? איז במילא העט ער פארלירן זיין טראסט, זיין קרעדעביליטי. און נאכדעם זאגט רשי דבר אחר, נר אחד האט איין לעכט, אז עס הייסט צען לעכט האבן נישט געקענט אויסלעשן איין לעכט, און איין לעכט העט אויסלעשן צען. יעצט ווען איינער קוקט זיך אום, דאס הייסט דברי תנחומין? דאס הייסט ער זאגט אזוי, אין אמת בין איך א שרוד גיי. איך וואלט ענק אלע דא יעצט אויסגעהארגעט, כ'האב נאר צוויי פראבלעמען, קודם די מצרים וועלן מיך נישט עקסעפטן, און זיי וועלן זאגן אז ער האט געהארגעט דעם אייגענעם ברודער עט ער דאך אונז אויכעט הארגענען, און צווייטנס ווייל איך קען נישט ווייל איין לעכט טוט נישט אויסלעשן צען, דאס הייסט דברים המתקבלים על הלב, דא ליגט אין דעם אזא טיפקייט עמוק עמוק וואס יוסף הצדיק איז געווען, מען קען עס אפילו נישט אויסרעכענען. דאס טיפקייט פונעם הייליגן יוסף הצדיק, יוסף הצדיק האט אזוי ארויסגעקוקט אויף זיינע ברידער, דער מדרש ברענגט אז ער האט גאנץ מצרים אויפגעטוישט, ער האט גענומען מענטשן וואס האבן געוואוינט אין ראקלענד קאונטי האט ער זיי געשיקט וואוינען אויף פאטנעם קאונטי, מענטשן וואס האבן געוואוינט אין פאטנעם קאונטי האט ער געשיקט וואוינען אויף ניו דזשערסי, ער האט איבערגעדרייט דאס גאנצע לאנד, מענטשן זענען געווען שוין קביעות'דיג יארן יארן אויף א פלאץ. ער האט אלעס איבערגעדרייט. פארוואס? ווייל ער האט נישט געוואלט אז טאמער שפעטער ווען ער וועט שטארבן און די אידן בלייבן אין מצרים זאל מען חלילה זאגן אז זיי זענען פליטים. מען וועט זאגן, אה, דער דזשו בוי, דער איז דאך א רעפיודזשי, ער איז דאך אריינגעקומען פראם הו נאוס ווער, האט ער יעדן אויסגעמישט, ער האט זיך צעקריגט מיטן גאנצן לאנד אבי צו געבן כבוד פאר זיינע ברידער. וואס האט ער דא געוואלט מיט דעם? וואס ער זאגט זיי אז איך האב אויף די מצריים מיין פאליטיק פירט נישט אויס גוט אז איך זאל ענק הארגענען מ'וועט זאגן ער האט גענומען די ברידער ער האט געהארגעט וועל איך פארלירן פרעסטידזש ס'שטייט דא אין פסוק לו ישטמנו איז דא פון בריסקער רב א שיינעם טייטש וואס קען א מענטש טוהן פאר א צווייטן וואס ער טוט אים אן עוולה ער קען אים געבן א מתנה אדער ער קען אים געבן א שכוח ער קען אים ארויסהעלפן ס'דא א פסוק. אם רעב שנאך האכילהו לחם, ווען דיין פיינט איז הונגעריג זאלסטו אים געבן צו עסן ברויט, פארוואס כי גחלים אתה חותה על ראשו, דו טוסט אים לייגן ברענעדיגע קוילן אויפן קאפ, וועגן דעם געבט מען אים שעיר לעזאזל מיט אלע אנדערע זאכן, אבער דאס איז נישט דער מכוון יעצט וואס איך וויל זאגן. ווען איינער האט דיר זייער וויי געטון און דו מאכסט דיך נישט וויסנדיג, איז עס א האלבע צרה, טאמער דארף ער אמאל א טובה און דו טוסט אים נאך א טובה, דעמאלטס האסטו אים געהארגעט. איז זאגט בריסקער רב, זיי האבן געשריגן לו ישטמנו, הלוואי זאל אונז יוסף פיינט האבן, אונז זעען מיר דאך אז ער געבט אונז צו עסן מיט אלעם גוטן, ווען ער זאל כאטש פיינט האבן, דעמאלטס וואלט גוט געווען, אזוי שארט ער אויף אונזער קאפ קוילן. יעצט יוסף הצדיק, ווען מען האט צוריק געקומען פון די לוויה, מען טרעפט זיך שוין אין מצרים נאכאמאל, און מען זעט אז יוסף הצדיק האט שוין אויפגעהערט צו עסן מיט זיי, כדומה צו כדומה. יעצט ווען זיי גייען שיקן אביך צוה לפני מותו און יוסף הצדיק וואלט זיי געענטפערט דו ווייסט ס'איז שקר מוחלט כ'האב קיינמאל נישט געהאט קיין מחשבה רע קעגן אים און ער פארציילט צו דעם וואס דער אור החיים הקדוש זאגט אז אפילו ווען דו האסט מיך פארקויפט און געווען דער שפל המצב בין איך נאך געווען א ברודער פאר אים דו פאר מיר נישט אבער איך פאר דיר יא. ווען יוסף הצדיק טוט דאס וואלט ער זיי געשחטן אויפן פלאץ, ווייל דעמאלס וואלטן זיי געוואוסט ער שיסט גחלים על ראשו. איז געגאנגען יוסף הצדיק און ער האט געזאגט, איך ארבעט יארן יארן צו זיין אן עבד השם, און איך גיי ענק נישט פארקויפן קיין מעשה'ס, איך גיי ענק נישט אויסזאגן מיינע סודות, און יעצט זאל איך ענק זאגן, דו ווייסט איך וועל דיר זאגן, דו קומסט מיר זאגן אביך צו צוה לפני מותו, ווייל דו זעסט איך פיר מיך אויף מיט ענק נישט ווי עס דארף צו זיין, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, כ'האב נישט קיין ברירה. על פי פאליטיקס האלט נישט אויס איך זאל ענק הרג'נען. נישט ווייל איך קען ווייל איין לעכט טוט נישט אויסלעשן צען און נאך ווייל די מצריים זעען ער געהארגעט די ברידער סאו בעסיקלי איף וואז אפ טו מי וואלט איך עס ענק יא געטוהן נאר איך טוה עס ענק נישט פארוואס ווייל איך קען עס נישט טוהן פאר דיפרענט ריזענס די מינוט יוסף הצדיק האט דעס געזאגט האט דעס געוויזן אזא מין ריינקייט פון אים. אז ער האט אפילו נישט געוואלט וויי טון עס זאגן ניין איך וועל ענק נישט הרג'נען און ניין איך האב מורא פארן אייבערשטן און ניין איך טו עס נישט ווייל אונז זעמער ברידער פון איין טאטן ווייל ווען ער טוט דאס וואלט ער זיי אומגעברענגט דיסטרויד כי גחלים אתה חותה על ראשו זיי וואלטן עס נישט אויסגעהאלטן זיי וואלטן אזוי פארשעמט געבליבן אז זיי וואלטן נישט געקענט זיצן מער און קוקן אים אין פנים אין מצרים האט ער זיי געזאגט נא ליסען. ס'איז דא פאליטיקס וואס ס'לאט עס מיך נישט טון, אבער אין אמת'ן אריין, אין דעם אליין ליגט דאס ריינקייט פון יוסף הצדיק, ער איז געווען אזוי ריין, יוסף הצדיק איז געווען אזוי אויסגעטון און ריין פון די שנאה מיט די קנאה מיט די נקמה, אז ער האט אפילו זיי נישט געוואלט דא וויי טון, די לעצטע באגעגעניש וואס זיי האבן און זאגן זיי, אה זעסט, אה איך האב ענק גוטס געטון, עטס מיר שלעכטס, ער האט געזאגט ליסן. איטס א דיעל פאר א דיעל נאר איך קען ענק נישט וויי טוהן און במילא האבן זיי זיך שוין נישט געפילט אזוי שלעכט און דאס איז דאס ריינקייט פון יוסף הצדיק. יעצט איז דא א ספר וואס הייסט מסילת ישרים פון ר' משה חיים לוצאטו. די מסילת ישרים אזוי דערציילט מען איז געווען רבי עקיבא געווען פערציג יאר אן עם הארץ און ער האט געזאגט ווען איך וואלט געטראפן א תלמיד חכם וואלט איך אים ווי א חמור וואלט איך אים צוריסן. נו וואס איז געשען מיט די פערציג יאר? דערציילט מען אז דער מסילת ישרים איז נאכאמאל אראפגעקומען אויף די וועלט, און דאס איז געווען די פערציג יאר, ער האט געלעבט פערציג יאר, און דאס איז געווען די פערציג יאר פון רבי עקיבא, און ער ליגט טאקע לעבן הייליגן תנא רבי עקיבא, ער ליגט ממש נאנט. דער מסילת ישרים איז אויך געווען א מיטגעמאכטער א געליטענער מענטש, דער עולם קען אים פונעם ספר מסילת ישרים, מסילת ישרים איז זייער א קליין ספר, ס'האט אין זיך זייער אסאך, אבער עס איז דא אנדערע ספרים פון רמח"ל, ר' משה חיים לוצאטו. איינע פון זיינע ספרים זענען אז ער האט געמאכט א ספר אזוי ווי ר' שמעון בן יוחאי האט געמאכט א ספר אויף די בראשית ברא אלקים מיט די זיבעציג תיקונים אזוי האט ר' משה חיים לוצאטו געמאכט די זעלבע מינע זיבעציג תיקונים אויפן פסוק לעיני כל ישראל דאס איז געווען איינע פון זיינע ספרים געמאכט אסאך ספרים יעצט ער ברענגט דארטן אין זיין ספר, אזוי ווי רבי שמעון בן יוחאי ברענגט אין די תיקונים, ער ברענגט ס'איז אראפגעקומען אברהם אבינו, משה רעיא מהימנא, פון הימל מלאכים און זיי האבן אים אויסגעזאגט סודות, און ער שרייבט די אלע סודות. נו, דאס האט ארויסגעברענגט א צארן ביי אלע חכמי איטאליע, און מ'האט אים געלייגט אין חרם, ער איז אויך הע הע די זעלבע זאך, ווער ס'טוט פאר'ן אייבערשטן כאפט א פראסק ווייל מ'וויל אים אפשטעלן. נו, ער האט זיך נישט דערשראקן, ער איז אנטלאפן אויף. ישראל, און דאָרטן האָט ער ערשט אָנגעהויבן צו בליען. די וועלט דעמאָלטס געזאָגט, אַז איטאַליע איז נישט געווען ווערט די גרויסע סודות, וואָס ער האָט אַראָפּגעברענגט. און דער סוף איז געווען, אַז ער איז געווען אין ארץ-ישראל, דאָרט האָט ער שוין מער מצליח געווען, און ער האָט געמאַכט דעם ספר מסילת ישרים, און. דאס איז א געוואלטיגער מוסר השכל, ס'איז זייער א דינער ספר, איך ווייס דער אמרי חיים ר' חיים מאיר'ל האט געהאלטן צוויי ספרים אין זיין טלית בייטל, איינס איז געווען מסילת ישרים און דאס אנדערע איז געווען חפץ חיים אויף שמירת הלשון. יעצט דער ספר מסילת ישרים איז געבויעט אויף א מאמר וואס די גמרא זאגט, ר' פנחס בן יאיר, ס'איז אין מסכת עבודה זרה דף כ', זאגט דארט די גמרא, ר' פנחס בן יאיר זאגט, תורה מביאה לידי זהירות און אזוי ווייטער ביז א מענטש קען אנקומען צו רוח הקודש און דאס צולייגט דער מסילת ישרים זייער שיין יעצט ס'דא איינע פון די פרקים איז דער עלפטער פרק דאס טייטש בפרטי מידת הנקיות דאס איז וועגן ריינקייט יעצט וויל איך ענק פארלערנען א שטיקל וואס דער מסילת ישרים זאגט וועגן עניני נקיות. גם השנאה והנקימה קשה מאוד, דאס פיינט האבן יענעם און זיך נוקם זיין איז זייער שווער, שימלט ממנו לב הותל אשר לבני האדם, אז דער מענטש זאל גערעטעט ווערן ווען ער האט א פארקרומטן הארץ אזוי ווי מענטשן האבן, כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו, א מענטש טוט מורא'דיג פילן ווען מ'האט אים בא'עוול'ט, ומצטער צער גדול. זיך מורא'דיג מצער, והנקמה און די נקמה לו צו אים מתוקה מדבש אז ער קען זיך נוקם זיין אין איינעם וואס ער האט אים מצער געווען איז דאס מתוק מדבש, כי היא מנוחתו לבדו, דאס איז די איינציגע מנוחה וואס ער האט אז ער זאל זיך נוקם זיין, על כן לשיהיה בכוחו ווען ער זאל. האבן אין זיין כח לעזוב מה שטבעו מכריע אותו, אז ער זאל קענען איבערלאזן די אלע שלעכטע זאכן וואס זיין טבע איז אים מכריע, ויעבר על מדותיו, און ער זאל מעבר זיין על מדותיו, ולא יקום, ער זאל זיך נישט נוקם זיין בהזדמן לו ווען ס'עט זיך אים אונטערקומען שיוכל לינקם, ווען ער עט קענען זיך נוקם זיין, ולא יטור לו, אלא את הכל ישכח, ער זאל אלעס פארגעסן, ויסיר מליבו כאילו לא היה, אזוי ווי יוסף הצדיק זאגט, ווען עטס האטס מיך פארקויפט, בין איך נאך אויך געווען ענקער ברודער. חזק ואמיץ הוא דאס איז די שטערקסטע זאך, זאגט ער אזוי, הערט ווערטער, והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות האלו, עס איז נאר גרינג א מלאך השרת זאל דאס טון. סאו ווען דער אייבישטער פארלאנגט פון אונז אז מען זאל זיין א מעביר על מידותיו זעמער אזוי גרויס ווי די מלאכי השרת, און דאס איז דער תיקון פון יוסף הצדיק און דער תיקון פון שובבים, מען דארף אריינברענגען אינעם גוף ער זאל זיין אזוי ווי א מלאך השרת, וויאזוי? ער זאל יענעם קענען מוחל זיין. לא אל שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם, פאר מענטשן וואס זיי קומען פון ערד איז דאס זייער שווער, אמנם גזירת מלך היא דער אייבישטער פארלאנגט דאס,

ער וועט נישט גוטס טון פאר איינעם יעצט ווייל יענער האט איהם נישט גוטס געטון או שהרע לו כבר ווען ס'האט איהם שוין שלעכטס געטון וויל ער איהם זיכער נישט גוטס טון והנטירה להזכיר בעת שהוא מיטיב למי שהרע לו איזה זכרון מן הרעה שעשה דאס איז וואס כ'האב ענק געזאגט יוסף הצדיק האט אפילו נישט געוואלט זיי צו זאגן אה ס'איז נישט איך בין ענק מוחל ס'איז נישט געפערליך ניין ער האט זיי געזאגט איך הרג'ע ענק אלע אוועק איך וואלט ענק אומגעברענגט נאר מיין פאליטיק אין מצרים וועט עס נישט אויספירן. האבן זיי זיך גוט געפילט? פארוואס? ווייל זיי האבן זיך געפילט אוה, ער איז נישט דער גרויסע בעל מדריגה באט ליטל דיד דעי נאו אז אזוי ווי דער מסילות ישרים זאגט והנטירה איז להזכיר בעת שהוא מיטיב ווען ער טוט גוטס למי שהרע לו ווער ס'האט אים שלעכטס געטון איזה זיכרון מן הרעה שעשה לו. ער האט אפילו דאס נישט געוואלט מזכיר זיין. אז יא זעהסט איך בין ענק מוחל עטס האטס מיר שלעכטס געטון איך טוה ענק גוטס נאנא גארנישט. ותראה לפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב, דער יצר הרע ברענט דעם הארץ ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם, דער בעל דבר וויל מען זאל איבערלאזן עפעס א רושם, או איזה זיכרון מן הדבר, ואם לא יוכל להשאיר ווען ער קען נישט איבערלאזן א זיכרון, הייבט ער מיט אים אן אזוי, ווייסטו וואס, ישתדל להשאיר זיכרון מעט, נישט קיין גרויסן זיכרון, א קליינעם זיכרון. יאמר דרך משל לאדם אם הוא רוצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לו כשנצטרך, ווען דו ווילסט געבן פאר א מענטש און דו ווילסט עס אים עניוועי געבן געסטו אים אזא זאג, אה דו געדענקסט אין אמת וואלט איך דיר נישט געדארפט געבן אבער איך טו דיר א טובה איך געב דיר עס יא, אדער זאגט אים דער בעל דבר ווייסטו וואס לפחות לא תתן לו בסבר פנים יפות געב עס אים נישט מיט א סבר פנים יפות. אדער זאגט אים דער בעל דבר אם אינך רוצה להרע לו, קענסט אים נישט שלעכטס טון לפחות לא תיטיב לו טובה גדולה, זאלסט אים נישט מאכן א גרויסע טובה ולא תסייע סיוע גדול, או אם תרצה גם לסייע הרבה לפחות לא תעשה בפניו, טו עס נישט בפניו ער זאל נישט זען. או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לרע א פריינט מוזט אים נישט זיין אם מחלת לו טאמער דו האסט אים מוחל געווען שלא תראה לו לאויב די בזה ס'איז גענוג אז ער זעהט נישט אז דו ביסט א שונא ואם גם להתחבר עמו תרצה אפילו ווען דו ווילסט דיך מתחבר זיין מיט אים אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כראשונה ווייז אים נישט אזא גרויסע ליבשאפט. וכן כל כיוצא בו, על כן באה התורה וכללה כלל, שהכלל נכלל בו ואהבת לרעך כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. דאס זאגט דער הייליגער מסילת ישרים אין פרק י ד, און דאס דארף מען וויסן. מען דארף וויסן אויף דעם אלעם איז דא לאוין דאורייתא'ס, ס'איז נישט מידת חסידות, ס'איז דא אין דעם לאוין דאורייתא. אנפארטשענעטלי מיט אונז האט מען דאס אלעס נישט געלערנט. נישט געלערנט, און ממילא זענען מיר זייער ווי מען זאגט אאוט אוו שעיפ. ס'איז דא דער באר אברהם פון ר' אברהם סלאנימער ברענגט א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען א שטאט וואס האט געהייסן זאבלין, ברענגט ער דארט אז ס'איז געווען א רב וואס האט געהייסן ר' אברהם, זאבלין. ער איז געווען דער רב. מען האט דעם רב גענומען, און ווען מען האט אים גענומען אלס רב, האט ער זיך אויסגענומען צוויי תנאים. איינס איז יעדע זאך וואס גייט אין די שטאט מוז ער וויסן, און די צווייטע זאך איז מורא'דיג וויכטיג אז נאר מוצאי שבת זאל מען אים קומען דערציילן, ווייל א גאנצע וואך זיצט ער און לערנט און האט נישט קיין צייט פאר די אלע זאכן.

בקיצור, ס'קומט פרייטאג צו נאכט, די רעבעצין קומט נישט אריין צום טיש. קומט די רב רופן, וואס איז געשען? זאגט זי, וואס הייסט וואס איז געשען? ווייסט וואס פאר א מיאוס ווארט? מ'האט אויף מיר געשריט. ס'איז נישט קיין כבוד אז די רב זאל זיצן מיט אזא פרוי, מיט אזא רעבעצין וואס מ'האט איר אזוי בייז באליידיגט, מ'האט איר געזאגט אזא מיאוס ווארט. האט די רב געזאגט, ס'איז געווען ווער ס'האט מוחה געווען? האט מען געזאגט, יא. ס'טאר האט מען גראד מוחה געווען. נו, אז מ'האט שוין מוחה געווען דארף מען דאך יענעם מוחל זיין. מען טאר נאר נישט מוחל זיין וועגן כבוד התורה, אבער אז מ'האט מוחה געווען דארף מען מוחל זיין. נאכדעם פרעגט די רב די רעבעצין ווען איז דאס געווען? זאגט מען ס'איז געווען דינסטאג. דער רב לאזט דאך נישט רעדן שטאטישע זאכן ביז מוצאי שבת. האט די רב אנגעהויבן צו שרייען, וואס? דינסטאג איז געווען די מעשה און דו טראגסט ארום א טינא בלב אויף א אידישע טאכטער? פון דינסטאג ביז היינט זאגט דער רב פאר די רעבעצן אונז גיימיר זיך אנטון, אונז גיימיר אריבער צום ראש הקהל מיט די רעבעצן אונז מוז מיר זי איבערבעטן. נו, די שטאט האט געזען אז די רב מיט די רעבעצן איז געגאנגען פרייטאג צונאכטס צום ראש הקהל האט מען דאך זיכער געוואוסט אז דא גייט זיין ווארלד וואר טרי ווייל די די רב איז געקומען פשוט איבערבעטן ווייל מ'האט געהאט א טינא בלב אויף א אידישע טאכטער. לאידך גיסא די ראש הקהל האט געווייב האט געזעהן אז די רב קומט איז געווארן מלא דערשראקן וואס גייט די רב דא טוהן און ער טוט זיך אויס די שיך ער וויל מקבל נזיפה זיין איבערבעטן דעם רב זאגט די רב ניין ניין ניין איך דארף דיך איבערבעטן מיין רעבעצן האט געהאט א טינא אויף א אידישע טאכטער פון דינסטאג און אזוי האט מען זיך איבערגעבעטן. דאס איז געווען דער אמאליגער בין אדם לחבירו, דאס איז תיקון שובבים, נישט די אלע פאסטעכצער אונז קען מען נישט פאסטן, ווען פאסטן זאל זיין די תיקון שובבים דעמאלטס איז נישט דא קיין תשובה חלילה, מען קען זיך אויסארבעטן געעסנדיגערהייט און מוחל זיין יענעם טאמער האט ער אים בא'עוול'ט, אזוי ווי דער מסילת ישרים זאגט. כמלאכי השרת. און דאס איז נאר דעמאלטס אויב מען בעט יענעם איבער אויף אזא אופן אזוי ווי יוסף הצדיק האט איבער געבעטן די ברידער, נישט ער האט געזאגט ניין איך בין ענק מוחל כ'האב קיינמאל נישט געהאט קיין טינה בלב, ווייל דעמאלטס וואלט מען זיך געפילט נאך ארגער. און ער האט נישט געוואלט זיי זאלן זיך פילן שלעכט האט ער געזאגט אוי וואס וועלן די מצריים זאגן. יעצט וואס קומט ארויס פון די גאנצע עבודה פון יוסף הצדיק, די גמרא זאגט אמר רבי שמואל בר נחמני מסורת בידינו, אונז האמיר בקבלה. אז ווען ס'עט קומען פאר משיח עט קומען, עט קומען עשיו און עט טרייבערן די אידן, פארוואס זאל מען זיי אויסלייזן? עט דער אייבישטער זאגן, ווייל יעקב איז געווען א נרדף און עשיו האט אים גערוידעפט, וועגן דעם האט ער נישט געקענט איינהאלטן אזוי תורה ומצוות. עט עשיו ענטפערן פארן אייבערשטן, יא יא אלעס איז פיין און וואויל, אבער וואס האבן געטון די אחי יוסף פאר יוסף וואס האבן אים אויכעט גערוידעפט און פארקויפט, האט דער אייבערשטער נישט וואס צו ענטפערן. ברענגט דער מדרש, עט קומען יוסף הצדיק און ער עט זאגן, אחי שלמו לי רעה, די ברידער האבן מיר געטון שלעכטס, ואני שלמתי להם טובה, און איך האב זיי צוריק געטון גוטס, יוסף הצדיק האט צוריק געטון פאר זיינע ברידער גוטס, און יוסף בעט דעם אייבערשטן רועה ישראל נוהג כצאן יוסף, כאטשיג די ברידערלעך האבן מיר געטון דאס ארגסטע, איך האב אבער זיי צוריק געטוהן נאר גוט. און דאס זאגט אונז דער מדרש אונז האמיר בקבלה אז אין זרעו של עשיו נופל אלא ביד רחל, דאס איז יוסף הצדיק, ער עט אומברענגען עשיו ווען משיח העט קומען, נאר אין זיין זכות, וואס ער איז צוגעקומען צו אזא געוואלדיגע מדריגה אין שלימות און אין ריינקייט אז בשעת מען פארקויפט אים זאגט ער איך בין דאך דיין ברודער. עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם, לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, מען דארף אנהייבן צו לערנען בין אדם לחבירו, יעדער וואס האט א שונא זאל צוגיין אים איבערבעטן, און פארשטייט זיך טאמער איז די שנאה וועגן אידישקייט איז אן אנדערע זאך, טאר מען נישט איבערבעטן, אבער טאמער ס'איז סתם. אייגענע אינטערעסן, צו ער האט דיך באגנב'עט צו כדומה, מען דארף יעדן מוחל זיין, און אז דו העסט דיך אויפארבעטן אז דו העסט יעדן מוחל זיין העסטו זיין אזוי ווי מלאכי השרת ממש וועט דיר דער אייבערשטער אלעס מוחל זיין, אזוי ווי די גמרא זאגט המעביר על מידותיו מעבירין ממנו כל פשעיו, דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מיר שוין זוכה זיין. מתקן זיין אלע פגמים וואס מ'האמער געטוהן, און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבישטער אויסלייזן, קודם וועט ער אונז געבן ביז צום אויסלייזן וועט ער אונז געבן שפע ברכה והצלחה, ווייל פגם הברית פארשטאפט די צינורות פון די שפע, און נאכדעם וועט ער אונז געבן אלע אנדערע זאכן וואס מ'ברויך, שידוכים ווערט אויך פאר. קלאפ וועגן דעם ווייל מען זינדיגט, שטייט אין די ספרים, דער אייבערשטער האט צאמגעשטעלט צוויי נשמות אויף יענער וועלט, ווען זיי קומען אראפ אז איינער גייט אוועק אויף שלעכטע וועגן, קען עס נאכדעם דער אייבערשטער נישט צאמברענגען געהעריג, דארף עס דורכגיין אסאך פראבלעמען, און אמאל פארפאסט מען דעם זיווג אויכעט, וועגן פגם הברית, אזוי שטייט אין די ספרים, און אז מ'טוען תשובה. און מ'וועט זיך פירן ערליך, אויסער דעם וואס ס'וועט זיין די אלע גוטע זאכן, און מ'וועט כאטש האבן א זויבערע פיינע קאמיוניטי, מ'וועט קענען לעבן איינער מיט'ן צווייטן, מ'וועט נישט הרג'ענען איינער דעם צווייטן, און דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל שוין שיקן אונז בקרוב דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן.